זאגט די הייליגע גמרא, דף י"ח עמוד ב', האלט מען בערך די ערשטע פון די ברייטע שורות, בערך אכט שורות פון אויבן, האבן מיר דא מיטן א שמועס צו די גמרא ברענגט א פסוק והמתים אינם יודעים מאומה, און די גמרא האט ארויסגעלערנט דערפון אז אלו רשעים שבחייהם קרויים מתים, און די גמרא האט אנגעהויבן א שטיקל שמועס צו מתים ווייסן וואס ס'טוט זיך מיט זיך אדער נישט. די גמרא גייט יעצט ממשיך זיין, בני רבי חייא. ציילט די גמרא א מעשה, בני רבי חייא די קינדער פון רבי חייא נפוק לקרייתא זענען ארויס געגאנגען טוהן זייער ארבעט אין פעלד, רשי טייטשט ל להתעסק בעבודת אחוזתם, די ארבעט פון זייער ארבטייל, אייקר להו תלמודייהו און האבן עס פארנומען ארבעטן, איז שווער געווארן אויף זיי זייער לערנען, דאס מיינט צו זאגן אז זיי האבן פארגעסן זייער לערנען, הוו קא מצערי לאדכוריה, האבן זיי זיך זייער געמוטשעט עס צו דערמאנען, זיך צו דערמאנען די גמרא זאגט קשה עתיקא מחדתא, אז מען דארף נאכאמאל אנהייבן פון פריש איז עס זייער שווער, אמר ליה חד לחבריה ידע אבון בהאי צערא, אונזער טאטע ר' חייא וואס לעבט שוין נישט, ער ווייסט אונזער צער אז אונז מוטשע מיר זיך דא אזוי צו פארשטיין אונזער לערנען, צו געדענקן אונזער לערנען, אמר ליה אידך, האט אים די ברודער צוריק געזאגט מנא ידע, פון ווי זאל ער זאגן, פון ווי זאל ער וויסן, והכתיב שטייט א פסוק יכבדו בניו ולא ידע, ס'וועט זיין שווער פאר די קינדער ולא ידע, און די עלטערן, די טאטע וואס איז שוין אין גן עדן, וועט נישט וויסן, ער וועט נישט מיטהאלטן. אמר ליה אידך האט אים די צווייטער צוריק געזאגט ולא ידע, צו דען ווייסן די מתים נישט, והכתיב שטייט א פסוק אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. איז ואמר רבי יצחק, רבי יצחק האט געדרש'ט פון דעם פסוק אז קשה רימה למת, ווערים וואס עסן אויף די גוף פון א מת, איז אזוי שווער פארן מת כמחט בבשר, אזוי ווי אזוי ווי א מחט, כמחט בבשר, אזוי ווי א נאדל וואס שטעכט זיך אריין אין א פלייש, איז די ראשונים שמועסן שוין אויס דא. אז ס'מיינט נישט ממש אז א מת איז מרגיש בצערא דגופא פיזישע ווייטאג, ווייל ס'איז נישט ערגער ווי אנעסטיזיע אדער ווי ווען א מענטש שלאפט און ער פילט נישט. מ'מיינט צו זאגן אז פאר די נשמה איז קשה רימה למת, דאס אז זיין גוף ווערט מזולזל, ס'גייט דורך די. די צער פון ווערן נרקב, פון ווערן פארפוילט, איז א צער פאר דער נשמה. ענטפערט די גמרא, אמרי בצערא דידהו ידעי דער מת ווייסט וואס געשעהט מיט אים, אבער בצערא דאחרינא לא ידעי, מיט דעם האבן זיי געוואלט מסדר זיין די צוויי פסוקים, איינס אז ס'איז יכבדו בניו ולא ידע, די נשמה ווייסט נישט, און צוויי אז צערא דגופא וואס דאס איז רימה ווערים, לבשר המת, דאס ווייסן זיי יא. סאו ווי אונז האלט מיר יעצט, האלטן די קינדער פון די בני רב חייא, זיי האלטן אז א מת ווייסט נישט קיין סאך, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך אויף די וועלט. גייט אונז די גמרא ברענגען פארשידענע קשיות, והתניא, אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא. מעשה בחסיד אחד. מעשה בחסיד אחד. ס'איז געווען א מעשה מיט א חסיד אחד. תוס' זאגט אויף א געוויסע פלאץ. אז ס'איז יהודה בן בבא, איך געדענק נישט פונקטליך, תוס' זאגט עפעס צוויי אמוראים ווער די מעשה בחסיד אחד קען זיין אדער צוויי תנאים, על כל פנים, מעשה בחסיד אחד, ס'איז געווען א מעשה פון א חסיד שנתן דינר לעני, ער האט געגעבן א דינר פאר אן עני בערב ראש השנה, ערב ראש השנה, ער גרייט זיך צום יום הדין, האט ער געגעבן צדקה, דער חסיד אחד איז אויך געווען א גרויסע ארעמאן, און ארויסנעמען פון זיין בודזשעט און געבן א דינר פאר אן עני איז געווען אביסל טו מאטש און בשני בצורת. ס'איז געווען נאך א הונגער יאר אויך צו אלע צרות און די עקאנעמי איז געווען זייער שוואך און דא טיילט ער צדקה מיט אזא ברייטקייט און ער איז אהיימגעקומען והקניטתו אשתו. זיין ווייב האט אים געפייניגט פארוואס געסטו צדקה ווען אונז האמיר קוים דעם טאג איבער צו לעבן און זי האט אים אזוי גערודפ'ט אז ער האט געזען אינדערהיים באלאנגט ער נישט והלך ולן בבית הקברות, ער איז געגאנגען נעכטיגן אין בית הקברות, רבי יוסף זאגט אז די סיבה וואס ער איז געגאנגען אין בית הקברות איז ווייל צום שכן האט ער נישט געוואלט גיין שלאפן ווייל ער האט נישט געוואלט אז די גאנצע שטאט זאל מיטהאלטן אז ער האט שלום בית פראבלעמען, איז ער געגאנגען טאקע דארט ווי קיינער וועט אים נישט טרעפן, ראש השנה ביינאכט אין בית הקברות איז א פלאץ ווי קיינער וועט אים נישט זען, און מכאן ראיה אז אמאל ס'מאכט זיך א געראטשקע זאל זיך נישט מאכן, דאס איז נישט קיין זאך וואס עניבאדי דארף מיטהאלטן, ווייל יוזשעלי גייט עס עניוועיס דורך נאך א שטיק צייט, סאו ווי. גיי אין בית הקברות און און קום אהיים און און אלעס וועט זיין מסודר. ושמע שתי רוחות, איז געווען דארט אין בית הקברות האט ער געווען צוויי רוחות, דאס איז צוויי נשמות, צוויי מתים, שמספרות זו לזו זיי שמועסן צווישן זיך, זענען געווען מיידעלישע נשמות, אמרה חדא לחברתה, האט איינער געזאגט פארן חבר, חברתי מיין חבר'טע בואי ונושט בעולם. לאמיר לאמיר ארום לאמיר ארום שוועבן איבער די וועלט ונשמע מאחורי הפרגוד עמיר ארויף גיין אויבן אין הימל עמיר זיך אונטערהערן מה פורענות בא לעולם ס'איז ראש השנה ביינאכט ס'זאל מען זאגן אז ס'גייט די צווייטע נאכט אז אזוי זיי האבן געזאגט לאמיר גיין הערן וואס מ'האט גע'פסק'נט היינט דורכן טאג וואס די וועלט ווערט דאך נידון בראש השנה, לאמיר גיין הערן וואס ס'ווארט פאר די וועלט. אמרה לה, אמרה לה, האט זי, האט די חבר'טע געזאגט פארן צווייטן, אמרה לה חברתה, איני יכולה, איך קען נישט גיין, שאני קבורה במחצלת של קנים, איך בין, מיך, האט מען נישט געהאט קיין געלט צו באגראבן מיט תכריכים, און מ'האט מיך איינגעוויקלט אין א מחצלת של קנים. דאס איז אזא ראג געמאכט פון קנים פון בעמבו פון פון שטעקענעס און דאס איז זייער א ביליגע סארט תכריכים און איך שעם מיך און די ריטב"א זאגט שוין אז הגם רוחות די גוף בלייבט דאך אונטן אויב רעדט מען פון רוחות וואס שוועבן רעדט מען אדער פון א אמת'יגע רוח על כל פנים ס'איז זיכער נישט די קליידער פליען נישט מיט זאגט די ריטב"א אז ס'איז דא אזא זאך אז לויט וויאזוי די גוף איז אנגעטון עפעס אזא בחינה שפילט זיך אפ אויף די נשמה. ממילא האט זי געוואוסט אז אנדערע רוחות וועלן אויך זען וויאזוי זי איז אנגעטון, זי האט זיך געשעמט. האט זי געזאגט אזוי, אלא לכי את, דו גיי, און מה שאת שומעת, און וואס דו וועסט הערן, אמרי, אמרי לי וועסטו מיר קומען דערציילן, הלכה, זי איז געגאנגען ושטה און זי איז געשוועבט, ובאה, זי איז צוריק געקומען ואמרה לה, און זי האט געזאגט, ואמרה לה חברתה, און די חבר'טע האט געזאגט, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד, וואס האסטו געהערט, אמרה לה, האט זי געזאגט, שמעתי שכל הזורע. ברביעה ראשונה, א יעדער איינער, ס'איז דא דריי צייטן ווען ס'רעגנט, אנהייב פון די ווינטער, און ווער ס'גייט איינפלאנצן נאך די ערשטע רעגן, איז ברד מלקה אותו, די פשט איז ווען ס'עט קומען דעם ברד, עט שוין די תבואה זיין הארט, ווייל דו האסט גענוג פרי איינגעפלאנצט, און די ברד, די טבע פון ברד איז אז ס'ברעכט הארטע תבואה, מלקה אותו עט עס שמייסן, הלך הוא, איז ער געגאנגען, דער חסיד הלך וזרע ברביעה שניה, און ער האט איינגעפלאנצט. אינעם צווייטן רביעה, של כל העולם כולו לקה, די גאנצע וועלט איז געשלאגן געווארן, מען רעדט זיך, די עולם געדענקט ס'איז געווען א שני בצורת, ס'איז געווען א הונגער יאר, איז שלו לא לקה ער איז געווען די איינציגסטע וואס האט אויסגעשפילט און זיין תבואה האט געארבעט. שנה אחרת, קומט די נעקסטע יאר, האט ער שוין געהאט א פערטיגע פעטענט, הלך ולן בבית הקברות, ער איז געגאנגען שלאפן בבית הקברות ושמע אותן שתי רוחות, שמספרות זו עם זו, ער הערט דעם זעלבן קאנווערסעישאן, אמרה חדא לחברתה בואי ונשוט בעולם,

קלאפט אויס אויף ווייעכע תבואה, פשט איז אויב מ'פלאנצט איין אביסל שפעטער ביי די רביעה שניה איז דעמאלטס עט עס נאך זיין ווייעך ווען די שדפון קומט אן און סעט ליידן, הלך וזרע ברביעה ראשונה איז ער געגאנגען און האט איינגעפלאנצט אין די ערשטע רביעה און נאכאמאל אויסגעשפילט של כל העולם כולו נשדף ושלו. איך בין נישט אינדערהיים, איך האלט מיטן פארלערנען.

דא האט אים זיין ווייב געפרעגט מפני מה אשתקד, פארוואס פאריאר של כל העולם כולו לקה, ושלך לא לקה, ועכשיו של כל העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף, ס'קודם וואס מ'זעהט אין די גמרא איז די ערשטע זאך, ער האט נישט אלעס פארציילט, א מענטש דארף נישט אלעס פארציילן אינדערהיים, אבער אז מ'פרעגט וואס? צו פרנסה? יא, ביזנעס זאכן, נישט יעדע זאך דארף מען, א גוטע זאך קען מען אוודאי שעירן, באט נישט יעדע דורכפאל אדער יעדע סיקרעט וואס א מענטש האט. דארף מען שערן, אבער איינמאל מען פרעגט אז מען פרעגט דארף מען שוין נישט באהאלטן, וסח לה סח לה כל הדברים הללו, אז דו פרעגסט קשיות גיי איך דיר ענטפערן, סח לה כל הדברים הללו, סח לה כל הדברים הללו. האט אלעס פארציילט. אמרו איז די מעשה געגאנגען ווייטער אז לא היו ימים מעוטים, ס'האט נישט גענומען לאנג עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמה של אותה ריבה, די פרוי פון דעם חסיד האט זיך געקריגט מיט די מאמע פון דעם ריבה פון דעם יונג מיידל וואס מ'האט באגראבן מיט א מחצלת של קנים, און א פרוי איז אמאל שווער זיך איינצוהאלטן, אמרה לה האט זי געפלעפלט און געזאגט לכי ו. אראך איך'ל דיר ווייזן בתך דיין טאכטער שקבורה במחצלת של קנים זי האט געוואלט אזוי טשעפענען אז דו האסט נישט געהאט קיין געלט אפילו פאר צו באגראבן דיין טאכטער ווי א מענטש. ציילט די גמרא ווייטער לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות איז דער ער האט געטרייט נאכאמאל זיין טריק דער חסיד איז געגאנגען צום דריטן מאל אין בית הקברות אריין ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו, און ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו אמרה לה, און דאס יעצט איז שוין די שמועס געגאנגען אביסל אנדערש, חברתי בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד, לאמיר זיך נאכאמאל גיין אונטערהערן מה פורענות בא לעולם, סאו דא איז אביסל אינטערעסאנט ווייל די ריבה האט געהאט זייער א שוואכע זיכרון. מען האלט שוין ביים דריטן מאל וואס די חבר'טע האט געזאגט אז איך קען נישט מיטגיין מיט דיר, יא? די ערשטע צוויי מאל, און זי טרייט נאכאמאל, לאמיר גיין צוזאמען. סאו איך ווייס נישט וואס איז פשט, ס'איז א גוטע הערה. על כל פנים דא איז שוין דער ענטפער געקומען אנדערש. אמרה לה חברתי הניחיני, לאז מיך אפ, דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים, יעצט קען מען נישט רעדן, ווייל דא דא אויערן, מענטשן הערן זיך אונטער וואס אונז שמועסן צווישן אונז אלמא ידעי. אה, און פשט איז וואס די ראיה? די ראיה איז אז די די מתים די די ריבה האט געוויסט אז איר מאמע האט געהאט א ראן אין מיט די ווייב פון דעם חסיד'סטע און זי האט געוויסט אז איר מאמע איז געווארן פארשעמט, זעסט דאך אז זי ווייסט וואס טוט זיך צווישן לעבעדיגע, אלמא ידעי, ענפערט די גמרא דילמא איניש אחרינא שכיב. ואזיל ואמר להו, עס קען זיין אז אז בינתיים איז אן אנדערע מענטש געשטארבן און ער האט געטראגן פאסט, ער האט געברענגט די נייעס אז זאלסט וויסן, אבער בעצם זי אליין וואלט נישט געוואוסט. אבער ווי אונז קומען יעצט אויס איז שוין דא צוויי זאכן וואס די גמרא האט עסטעבלישט אז מתים ווייסן. איינס איז צערא דידהו, דאס איז ווען די גוף ווערט ווען די גוף ווערט נרקב פון די רימה, און צוויי, אויב א צווייטער קען זאגן, אבער סתם אליין וויסן זאכן וואס טוט זיך דאס ווייסן נישט. גייט די גמרא ברענגען נאך א ברייתא תא שמע, קום און איך'ל דיר פרעגן פון א ברייתא דזעירי, ס'איז געווען א מענטש געהייסן זעירי הוה מפקיד זוזי גבי אושפזיכתיה, ער איז איינגעשטאנען אין א גאסט הויז און ער האט געהאט מיט זיך געלט, האט ער עס געגעבן פארן גאסט הויז אז זי זאל עס באהאלטן, עד דאתי ואזיל לבי רב, ער איז געקומען און געגאנגען בית מדרש, געלאפן כאפן א מנחה, און שכיבה, ער קומט צוריק זעט ער אז זיין גאסט הויז פרוי איז געשטארבן, אבער ער האט נישט געוואוסט וואו זי האט באהאלטן זיין געלט, אזל בתרה לחצר מוות, סאו דא דארף מען שוין אויסזאגן א וויכטיגע נקודה, די מהרש"א און נאך אסאך אנדערע לערנען אויף די גאנצע פרידיגע גמרא אז. אז ער הלך ולן בבית הקברות, זיין עיקר קשיא איז וויאזוי קען זיין אז א חסיד זאל גיין שלאפן אין א בית הקברות, ס'נישט קיין פלאץ וואו א מענטש זאל שלאפן, און פארשטייט זיך ס'דא דא נאך פראבלעמען, ס'איז זייער א אינטערעסאנטע מעשה, ס'איז נישט, ס'איז אביסל א אינטערעסאנטע אגדתא, איז ברענגט דער מהרש"א בשם די ריטב"א אז די מעשה איז געווען אין חלום, איך האב פרובירט צו טרעפן ריטב"א באט לא זכיתי עס צו טרעפן, קען זיין ס'איז דא אנדערע אנדערע דרוקן. און ס'דא נאך אסאך מפרשים וואס לערנען אזוי, און די נעקסטע צוויי מעשות איז אויך געווען, איז אויך געווען בחלום הלילה. וואס? ניין, קען זיין די אנהייב פון די מעשה איז א עכטע מעשה. באט דאס וואס די מראות און די שמועסן פון די ריבות דאס איז געווען בחלום הלילה. אזל בתרה לחצר מוות איז, איז ער געגאנגען אין בית הקברות אריין. אמר לה האט ער געשריגן צו איר, זוזי היכא, וואו געפינט זיך מיין געלט וואס איך האב ביי דיר באהאלטן? אמרה ליה, האט זי געענטפערט צו אים, זיל שקלינהו מתותי בצנורא דדשא בדוך פלן, ס'איז געווען אזא לאך וואס ביים טיר וואס דארט האט מען. דאָרט האָט זיך געדרייט די הינדזש, די הינדזש פֿון דער טיר האָט זיך דאָרט געדרייט, און אונטער דעם איז גאַנץ אַ גוטער פּלאַץ צו באַהאַלטן, אַ מענטש זוכט נישט דאָרט צו באַװען, ער קען פֿאַרקלעמט װערן, דאָרט פֿלעגט זי באַהאַלטן אירע געלטער, האָט זי געזאָגט װײַטער. ואימא לה לאימא, גײ זאָג פֿאַר מײַן מאַמע, תּשדר לי מסרקאי, זי זאָל מיך מיטשיקן מײַן, מײַן קעמל, וגובתאי דכוחלא, און מײַן פּײַפּ, װאָס איך האָב געהאַלטן דערין מײַן מעקאָפּ. בהדי פלניתא מיט יענע מענטש, דאתיא למחר וואס גייט מארגן שטארבן. זאגט רש"י, ובשביל שמתה ילדה ווייל זי איז געשטארבן יונג, אמרה כן לעגמת נפש, אוודאי אויף יענע וועלט דארף מען נישט, נישט די קעמל, נישט די מעיקאפ. ס'איז נאר געווען אזא אויסדרוק של צער, אז שיקט מיר מיט מיין קעמל, מיט מיין מעיקאפ, אין אנדערע ווערטער, וואס איך דארף נישט יעצט, און זי האט זיך געזאגט לעגמת נפש, אפשר מיינט מען צו זאגן אז זי האט זיך געוואלט משתתף זיין מיט די צער פון איר מאמע, זי איז שוין טאקע אין גן עדן, באט זי האט געוואלט זאגן פאר איר מאמע אז איך פארשטיי דיין פעין, איך וואלידעיט דיין צער אז איך בין נישט מיט דיר, און דאס איז דער לשון וואס זי האט זיך דא אויסגעדרוקט לעגמת נפש, אין אנדערע ווערטער מיינט לעגמת נפש פון די. די מאמע, אזוי מיר אונז לערנען אין רשי. גייען מיר ווייטער, פרעגט די גמרא אלמא ידעי. למעשה האט די האט די פרוי געוויסט אז ס'גייט שטארבן דא נאך א מענטש און זי האט געזאגט פאר די מאמע, שיקט מיר מיט מיין קעמל מיט דעם מענטש וואס גייט שטארבן, זעסט דאך יא אז מתים ווייסן וואס טוט זיך אויף דער וועלט. ענטפערט די גמרא דילמא. דומה קדים ומכריז, ס'דא א מלאך וואס הייסט דומה, רשי שממונה על המתים, קדים ומכריז ער האט אויסגערופן עכשיו יבוא פלוני אז יעצט קומט דער מענטש, אבל שאר דברי החיים אינם יודעים, מילא האלט מען שוין ביי די דריטע זאך וואס איז אן אויסנאם, וואס דאס ווייסן מתים יא, אז ס'איז דא כרוזים אויבן אין הימל וואס דארט זאגט מען ווער ס'גייט יעצט שטארבן, מילא האט זי דאס געוואוסט, אבער סתם זאכן למשל אז די קינדער פון חי' מוטשען און זיך ערלערנען, דאס איז זאכן וואס מתים ווייסן נישט. תא שמע האלט מען יעצט ביי די דריטע ברייתא, דאבוה דשמואל, די טאטע פון שמואל, הוו קא מפקדי גביה זוזי דיתמי, ער האט געהאט אזא גמח, ווי מען האט אריינגעלייגט דארט געלט פון די יתומים, כי נח נפשיה ווען ער איז געשטארבן, לא הוה שמואל גביה, זיין זון שמואל, איז נישט געווען בשעת מיתתו פון זיין טאטן, אז ער זאל הערן פון אים א צוואה. ווי די געלט ליגט, הוו קא קרו ליה בר אכיל זוזי דיתמי, האט מען בארעדט דעם גרויסן צדיק שמואל אז ער עסט אויף געלט פון די יתומים, ער האט געהאט א גמח, די גמח איז געגאנגען קראכן און ער האט אוועקגעטראגן דאס געלט, און שמואל איז געווען אומשולדיג ווייל ער קען דאך נישט, ער קען דאך נישט באשאפן געלט וואס ער האט נישט, ער האט נישט געהאט די מינדעסטע אהנונג ווי די געלט ליגט.

אבא וואס אבא בר אבא? אמרו ליה אבא בר אבא נמי טובא איכא ס'דא אסאך מענטשן וואס הייסן אבא בר אבא. אבא בר אבא נמי טובא איכא הכא אמר להו בעינא אבא בר אבא אבוה דשמואל איך דארף אבא בר אבא וואס איז די טאטע פון שמואל.

און איין לוי, דאס איז שמואל ולוי, זענען דאך שמואל ולוי זענען דאך אלץ געווען בני דורו, צו געווען תלמידו, צו געווען חברו, זאגט רשי, און זעט ער אז זיין חבר לוי זיצט אינדרויסן פונעם רינג. אמר ליה אמאי יתבת אבראי, פארוואס זיצסטו אינדרויסן פונעם רינג, מאי טעמא לא סלקת, פארוואס גייסטו נישט אריין? אמר ליה, דאמרי לי, מען האט מיך געזאגט, דאמר לי, כל כי הנך שני דלא סליקת למתיבתא דרבי אפס, כ'וועל שוין זאגן די מעשה, ואחלישתיה לדעתיה, און דו האסט אים מצער געווען, לא מעיילינן לך למתיבתא דרקיעא, לאזט מען דיך נישט אריין אין הימל. איי געס די טענה איז געווען, פארוואס ביסטו בכלל דא אונטן, דו זיצט, ווילסט נישט זיצן מיט די רינג, אפשר ווייל ס'איז נישט לכבודך צו זיצן מיט אנדערע מתים, אבער דו באלאנגסט דארט ווי אבא איז, דו באלאנגסט אין מתיבתא דרקיעא. און די מעשה איז געווען, אז ווען רבי איז געשטארבן האט ער געשטעלט זיין תלמיד, כ'מיין איי געס חנינא בר חמא, האט ער געשטעלט זיין תלמיד זאל ווערן ראש ישיבה, זאל איבערנעמען ראש ישיבה'שאפט. און חנינא בר חמא האט נישט געוואלט איבערנעמען ראש ישיבה'שאפט ווייל דארט איז געווען אן אנדערער תלמיד חכם וואס האט געהייסן רב אפס און יענער עלטערער איז געווען א עלטערע תלמיד חכם לכבודו פון רב אפס האט ער נישט געוואלט איבערנעמען ראש ישיבה'שאפט און ער האט עס אוועק געגעבן פאר צוויי יאר האט ער אוועק געגעבן די רבנות פאר דעם רב אפס. למעשה חנינא בר חמא אליין נישט אריינגעגאנגען צום שיעור פון דעם רב אפס, דא וואס זאגן אז ער האט נישט געוואלט עובר זיין אויף די ציווי פון זיין רבי, זיין רבי האט געזאגט ער זאל זיין ראש ישיבה, איז גייט ער זיך נישט גיין מכניע זיין אונטער רב אפס, עס קען זיין סתם אויך פאר רב אפס אליין וואלט עס געווען אביסל טו מאטש ווען דער וואס האט געדארפט באקומען זיין פאזישאן זיצט דארטן, איז געגאנגען לוי. און לוי לכבודו פון רב אפס איז ער אויך געזיצן די צוויי יאר וואס רב אפס איז נישט אריין צום שיעור פון חנינא בר חמא איז ער אויך געזיצן אינדרויסן און פאר לוי איז עס שוין געווען אן עוולה ווייל ער האט מצער געווען רב אפס דאס איז די מעשה ער איז געגאנגען יא ער איז געגאנגען זיצן מיט חנינא בר חמא ממילא האט מען אים מעניש געווען אז ווען ער איז ארויפגעקומען אויף יענע וועלט איז די ערשטע צוויי יאר האט ער נישט געקענט זיצן במתיבתא דרקיעא. אדהכי והכי פארציילט די גמרא ווייטער אתא אבוה איז אנגעקומען אבוה דאס איז געווען די טאטע פון שמואל מען האט די מתים האבן אים גערופן פון גן עדן חזייה דהוה קא בכי ואחיך האט ער געזען ווי ער וויינט און לאכט אמר ליה מאי טעמא קא בכית פארוואס וויינסטו אמר ליה דלעגל קא אתית איך ווייס אז דו שמואל דו גייסט אויך שטארבן דו גייסט ארויף קומען אויף די וועלט מאי טעמא אחיכת פארוואס לאכסטו דחשיבת בהאי עלמא טובא דו ביסט זייער חשוב אויף די וועלט רש"י לערנט אז ער איז חשוב בין החיים. אז ער איז געווען אז אז מענטשן האבן אים זייער געשעצט און טאטע האט געשעפט נחת פון דעם וואס די וואס פון דעם וואס מענטשן שעצן אים און תוספות לערנט אז ער איז געווען חשוב אויף יענע וועלט פארוואס ווייל למעשה האט מען דאך נאכגעשריגן שמואל אז ער איז בר אכיל זוזי אז ער עסט אויף די די בר אכיל זוזי דיתמי ממילא תוס' וויל נישט לערנען אז מען האט אים מחשיב געווען אויף די וועלט תוס' לערנט אז מען האט אים מחשיב געווען אויף יענע וועלט על כל פנים גיי מיר ווייטער אמר ליה אי חשיבנא אויב בין איך חשוב און אויב בין איך חשוב נעיילוה ללוי זאל מען שוין אריין לאזן לוי אין גן עדן ועיילוהו ללוי מען האט אים געפאלגט מען האט אריין געלאזט לוי אין גן עדן פארציילט די גמרא ווייטער אמר ליה זוזי דיתמי היכא האט ער געפרעגט זיין טאטען ווי האסטו געלייגט די געלט פון די יתומים אמר ליה האט ער אים געזאגט זיל שקלינהו באמתא דרחיא די מושב הרחיים, די אונטערשטע חלק פון די פון א מילעכל, דארט האב איך באהאלטן אלע מיינע געלטער, עילאי ותתאי, די אויבערשטע געלט און די אונטערשטע געלט דידן, דאס איז אונזער, מיצעי, די מיטלסטע געלט דיתמי, איז די יתומים, אמר ליה מאי טעמא עבדת הכי, פארוואס האסטו אזוי געמאכט, אמר ליה האט ער געזאגט איך האב געטראכט אזוי, אי גנובי גנבי, מגנבו מדידן, אויב קומט א גנב מיין מער געלט זאל ער נאר נעמען די געלט וואס ליגט פון אויבן, אי אכלה ארעא, אויב וועט עס די ערד אויפעסן, אכלה מדידן, בקיצור איך האב געזוכט צו פראטעקטן די געלט פון די יסומים אויף יעדן פרייז מער ווי איך פראטעקט מיין געלט. אלמא דידעי זעהט מען דאך איז ווי רשי לערנט אלמא דידעי מיינט אז פון דעם וואס ער געוואוסט אז זיין זון איז חשוב אויף די וועלט זעהט ער דאך אז ער ווייסט וואס דא טוט זיך און לויט תוס' וועט זיין די ראיה פון דעם וואס ער געוואוסט אז זיין זון גייט שטארבן ווייסט מען דאך אז ער געוואוסט וואס טוט זיך און דא קען מען נישט ענטפערן זאגט תוס' אז אז דומה די מלאך האט אויסגערופן ווער ס'גייט אזוי ווי די גמרא האט אויבן געענטפערט דילמא קדים דומה קדים ומכריז זאגט תוס' ווייל כל כך לא היה מקדים דאס מיינט די דומה קען אויסרופן די טאג וואס יענער שטארבט קען ער אויסרופן אבער דאס אז איינער גייט שטארבן עווענטשעלי דאס איז א זאך וואס דומה ווייסט נישט על כל פנים זעהט אויס ווייטער פון די מעשה אז די טאטע פון אז די טאטע אבא פון שמואל ער האט געוויסט זאכן וואס טוט זיך דא אויף די וועלט. זאגט די גמרא פון שמואל נישט קיין ראיה, דילמא שאני שמואל, כיוון דחשיב קדמי ומכרזי פנו מקום, און לויט רשי צו מיינען אז מען רופט אויס פנו מקום פשט איז אז ער איז חשוב אויף די וועלט, לויט תוס' מיינט עס פשוט אז פאר אים האט מען אויסגערופן פנו מקום, און מען האט זיך נישט פארלאזט נאר אויף די הכרזה פון דומה, עס איז געווען א באזונדערע הכרזה פון פנו מקום מאכטס פלאץ די צדיק שמואל קומט. און אזוי האט די טאטע געוויסט ער וועט שטארבן, בקיצור, פון שמואל איז ווייטער נישט קיין ראיה, האבן מיר שוין די דריטע זאך וואס איז אן אויסנאם, אז זייער א חשוב'ע מענטש, ווייסט מען אויבן אין הימל יא וואס טוט זיך. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, ואף רבי יונתן הדר ביה, דאס וואס רבי יונתן האט געזאגט אז המתים אינם יודעים מאומה, זיי ווייסן גארנישט, זיי ווייסן נישט בין ימינם לשמאלם, זיי ווייסן נאר צערא דגופא, אז זייער גוף טוט וויי, אויף דעם האט ער צוריק געצויגן, דאמר איך האב דערזען א ברעיק אין די שיטה פון רבי יונתן, דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מנין למתים, רבי יונתן אליינס זאגט, מנין למתים שמספרים זה עם זה, פון ווי ווייס איך זיי שמועסן צווישן זיך שנאמר ויאמר השם אליו זאת הארץ, אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר, גיי, די אייבערשטער רעדט צו משה רבינו זאג זיי לאמר, גיי זאג זיי, מאי לאמר, וואס איז די לאמר דא, ווער זאל זאגן פאר וועם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם. לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבעתי לכם כבר קיימתי לבניכם כ'האב געשוואוירן איך גיי ענק אריינטראגן אין ארץ ישראל און איך בין עס מקיים ואי סלקא דעתך דלא ידעי אז די מתים ווייסן גארנישט קוקטס אריין אין רשי אינם מבינים כלום אלא צערא דגופא ווייל מרעדט דאך דא פון רבי יונתן'ס קינדער וואס זענען מסכים געווען אז נאר צער הגוף ווייסן די מתים אבער אלע אנדערע זאכן איז אינם יודעים מאומה כי אמר להו מאי הוי, וואס ער ווייסט נישט צו מ'האט יא אריינגעטראגן, נישט אריינגעטראגן, זיי זענען בכלל נישט אין די לופ צו וויסן וואס טוט זיך. אלא מאי דידעי, פרעגט די גמרא צוריק, אז זיי ווייסן יא, וואס דארף משה רבינו קומען זאגן, מעיק אפ יור מיינד, אדער ווייסן זיי אדער ווייסן זיי נישט. אלא מאי דידעי למה ליה למימר להו, וואס דארף משה רבינו זאגן, אויף דעם איז די תירוץ, לאחזוקי ליה טיבותא למשה, אז מ'זאל מכיר טובה זיין פאר משה אויף דעם וואס ער האט געברענגט די גוטע בשורה. על כל פנים זעהט מען אפילו לויט ר' יונתן איז דא געוויסע זאכן וואס מתים האלטן מיט, זיי ווייסן צו מען האט יא אריינגעטראגן די אידן אין ארץ ישראל צו נישט וכו' און ס'איז שוין נישט די שארפע והמתים אינם יודעים מאומה אזוי ווי זיי האבן געזאגט דארטן אזוי ווי די בני רבי חייא האבן געזאגט אנהייב ווען אונז האמיר אנגעהויבן די סוגיא. זאגט די הייליגע גמרא, גיימיר ווייטער א נייע שמועס, אמר רבי יצחק האט רבי יצחק געזאגט כל המספר אחר המת, איינער בארעדט א מת כאילו מספר אחר האבן, אזוי ווי ער רעדט נאך א שטיין, איכא דאמרי דלא ידעי, ווייל זיי ווייסן נישט, ואיכא דאמרי דידעי ולא איכפת להו, זיי זענען שוין אין א אנדערע אין א אנדערע וועלט, ס'מאכט שוין נישט אויס, האסט יא גערעדט האסט נישט גערעדט דזשאסט דאזענט מעטער, פרעגט די גמרא איני והא אמר רב פפא חד אישתעי מילתא בתריה דמר שמואל, ס'איז געווען איינער וואס האט גערעדט ווערטער אויף מר שמואל זאכן וואס זענען נישט געווען קיין אויסגעהאלטענע ווערטער ונפל קניא מטללא ס'אראפגעפאלן א ביעם פון קאפ, ובזעא, א ביעם פון דאך, רש"י טייטשט גג, טללא גג, ובזעא לארנקא דמוחיה, עס האט אים צושפאלטן די ארנקא, דאס איז די הייטל וואס נעמט ארום די מח, און ער איז געשטארבן אויפן פלאץ, זעט מען דאך ער האט באקומען א מורא'דיגע עונש, ענטפערט די גמרא שאני צורבא מרבנן, איינער רעדט אויף א תלמיד חכם, דקודשא בריך הוא תבע ביקריה, דער אייבערשטער אליין נעמט זיך אן אויף זיין כבוד, אמר רבי יהושע בן לוי, כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים, איינער וואס בארעדט א תלמיד חכם לאחר פטירתו איז נופל בגיהנם, ער פאלט אריין אין גיהנם. שנאמר שטייט אין פסוק והמטים עקלקלותם יוליכם השם את פועלי האון שלום על ישראל דרשן איך דעם פסוק אפילו בשעה ששלום על ישראל דער צדיק איז שוין א מצב פון שלום ס'איז שוין לאחר פטירתו איז יוליכם השם את פועלי האון גייט זיך דער אייבערשטער אפרעכענען אזוי לערנט תוס' וואס איז די פראבלעם יוליכם השם את פועלי איך האב אויסגעלאזט רשי רשי האט אביסל א אנדערע מהלך באט איך האב עס געמאכט גרינגער. תוס' לערנט אזוי. יוליכם יוליכם שלום על ישראל, ינוחו בשלום על משכבו. מען רעדט אלץ די לענגוויטש, רעסט אין פיס. יא, עס איז א ענין פון שלום. א מענטש גייט דורך די וועלט און ער האט שוין נישט די יסורים פון די וועלט. עס איז א מצב פון שלום. זיכער א צדיק איז מיט אזא שלימות, אז ער קומט אן מיט א שלימות איז ווייטער די ענין פון שלום. שטימט שוין? גייען מיר ווייטער. אפילו בשעה ששלום על ישראל יוליכם השם את פועלי האון, אויב ער רעדט אויב איז ער פועלי האון, ער רעדט זאכן וואס מען דארף נישט, גייט זיך גייט יוליכם השם די אייבערשטער אים אריינפירן אין גיהנום. תנא דבי רבי ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, ער טוט א עבירה ביינאכט אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה, די באדייט פון א תלמיד חכם מיינט אז ער איז כל ימיו בתשובה, ער איז מהרהר בתשובה, ער איז מפשפש במעשיו, ער האלט א פונקטליכע קאנטראל. אויף יעדע פעולה וואס ער טוט, דאס איז די באדייט פון א תלמיד חכם, ממילא דו זעסט ער איז נכשל געווארן אין א עבירה, האסטו נישט קיין ספק אז דער מענטש האט זיכער תשובה געטון. פרעגט די גמרא שמא סלקא דעתך, אלא ודאי עשה תשובה, והני מילי בדברים שבגופו, דאס איז אלעס געזאגט געווארן ווען א מענטש טוט אן עבירה וואס איז בינו לבין המקום, אבל בממונא ווען מען רעדט פון געלט דארט העלפט נישט קיין פודינו, דארט העלפט נישט קיין מצילינו, עד דמהדר למריה, דעמאלטס ווען ווייסטו ער האט תשובה געטון, ווען דו פרעגסט דעם בעל דין. און יענער זאגט דער הי קעים פארווארד און ער האט באצאלט. די חתם סופר זאגט אז אוודאי א תלמיד חכם גיין זאגן אז א תלמיד חכם וועט נישט באצאלן ווען ער האט איינער באגנבעט איז דאך אויס תלמיד חכם איז דאך ווייטער די זעלבע יסוד אויב רעדט מען פון א תלמיד חכם האט ער דאך זיכער באצאלט זאג אזוי מיר רעדן פון זאכן לפנים משורת הדין זיי האבן מסתמא שוין געהאט א גמרא אויבן מיט די פעסער ווער ס'איז געווען רב הונא. אז מען האט אים חושד געווען און ער האט געטענה'ט אז דער גנב'עט אזוי סאך פון מיר אז איך דארף אים, זעט מען אז א תלמיד חכם ווען עס קומט צו דיני ממונות האט ער אויך א אנדערע כלי מידה אז ער איז מער מדקדק. ואמר רבי יהושע בן לוי, בכ"ד מקומות בית דין מנדין על כבוד הרב, אין פֿיר און צוואַנציק פלעצער זעט מען אז בית דין טוט מנדין זיין על כבוד הרב איינער איז מזלזל בכבוד חכמים, וכולן שנינו במשנתינו, די אלע פֿיר און צוואַנציק פלעצער טרעפט מען די משנה, אמר ליה רב אלעזר, היכא? ווי זענען די פֿיר און צוואַנציק אמר ליה לכי תשכח לכי תשכח אז דו וועסט אז דו וועסט זוכן וועסטו טרעפן נפק ד דק ואשכח תלת איז דורכגעגאנגען גאנץ משניות און ער האט נאר געטראפן דריי פלעצער ווי מען זעהט אז איינער איז מזלזל בכבוד הרב א מענטש איז מזלזל בכבוד חכמים איז ער מחויב בנידוי. איינס המזלזל בנטילת ידיים וואס איז א תקנת חכמים והמספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים איז דאך פשוט ער רעדט נאך א תלמיד חכם והמגיס דעתו כלפי מעלה איינער רעדט מיט גסות רוח כלפי דעם אייבערשטן וואס איז אויך א ענין פון כבוד הרב דער אייבערשטער רופט מען אלס כבוד הרב וכבוד התלמיד מי שומעין. ברענגט יעצט די גמרא ווי זענען די דריי משנות המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים מאי היא דתנן מ'האט געלערנט אין א משנה הוא היה אומר ער עקביא בן מהללאל די משנה אין עדיות ברענגט דארט מימרות פון עקביא בן מהללאל האט פלעגט ער זאגן אין משקין ס'דא די הלכה ווען מ'טרינקט אן א סוטה אויב די מאן האט איר אנגעזאגט באהאלט דיך נישט מיט א פרעמדן מאן און זי געגאנגען זי האט זיך יא באהאלטן איז דא א דין סוטה אז מ'דארף איר אנטרינקן זען צי זי איז נפגם געווארן אדער נישט איז די הלכה אז אין משקין לא את הגיורת. ולא את המשוחררת, נישט איינער וואס איז א גיורת, נישט איינער וואס איז געווען א שפחה כנענית, זי איז שוין יעצט פריי, אבער זי האט א דין ישראלית, רשי טייטשט דא אביסל אנדערש, קוקטס אריין, רשי זאגט פרט לאשת גר, מען רעדט די ווייב פון א גר, ועבד משוחרר און, די ווייב פון א עבד משוחרר, סא, ווי ס'זעהט אויס פון רשי האט עס נישט אזוי ווייט מיט צו זי איז א גיורת אדער זי איז א משוחררת, נאר די ראלע פון איר מאן, צו די מאן איז געווען א גר, אדער די מאן איז געווען אן עבד און איז געווארן באפרייט. חכמים אומרים משקין, חכמים דינגען זיך און זיי לערנען אז מען טרינקט יא, ואמרו לו, האבן די חכמים געטענה'ט צו עקביא, מעשה בכרכמית, שפחה משוחררת בירושלים, ס'איז געווען א פרוי, רשי זאגט, אדער האט זי געהייסן כרכמית אדער איז זי געקומען פון א שטאט וואס הייסט כרכום. איז והשקוה שמעיה ואבטליון, ס'געווען אזא מעשה אז ס'געווען א חשד סוטה אויף איר און שמעיה ואבטליון האבן איר אנגעטרונקן ואמר להם האט עקביא געענטפערט דוגמא השקוה, רש"י טייטשט, אז דוגמא השקוה מיינט אז שמעיה ואבטליון זענען אליין געווען גרים זיי האבן געשטאמט פון סנחריב מלך אשור ממילא ער זיי זענען זי איז געווען גלייך צו זיי האט ער איר אנגעטרונקן ווייל זיי זענען אליין גרים דאס איז געווען באופן של זלזול. תוס' לערנט אז דוגמא השקוה מיינט אז ער האט נישט ממש אנגעטרינקן, ער האט געמאכט קולע וואסער האט ער זיי געגעבן, דוגמא, נאר געמאכט אזא אזא כמו, די וואסער די מים המאררים וואס מ'דארף געבן איז נאר געווען כמו, ביידע פשטים איז אבער די זעלבע אז אז עקביא האט מזלזל געווען בכבוד פון שמעיה ואבטליון. פארציילט די משנה ונידוהו, מען האט אים אריין געשטעלט אין נידוי און מת בנידויו, איז געשטארבן אלץ מנודה וסקלו בית דין את ארונו און בית דין האט פארשטיינערט די ארון פון עקביא. והמזלזל בנטילת ידיים האמיר איינס והמזלזל בנטילת ידיים ווי טרעפט מען אז. מען האט מנדה געווען פאר איינעם וואס האט מזלזל געווען בנטילת ידיים, מאי היא דתנן, האמיר געלערנט א משנה, אמר רבי יהודה חס ושלום שעקביא בן מהללאל, די זעלבע משנה, קומט רבי יהודה און רבי יהודה דינגט זיך, ער זאגט די מעשה איז נישט געווען אזוי, חס ושלום, שעקביא בן מהללאל נתנדה, עס קען נישט זיין אז די חכמים האבן מנדה געווען עקביא בן מהללאל, שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה, בטהרה ביראת חטא, כעקביא בן מהללאל, ווען ס'איז געקומען צו מקריב זיין די קרבן פסח איז כלל ישראל געווען צוטיילט אין שלש כיתות, און ביי יעדע כת פלעגט מען פארמאכן די עזרה, ס'האט זיך אנגעפילט די גאנצע עזרה און מ'האט פארמאכט די עזרה, סאו פשט איז כ'האב דארט געהאט גאנץ כלל ישראל, ווען איך האב פארמאכט דעם עזרה ערב פסח האב איך געהאט גאנץ כלל ישראל דארט, און פון גאנץ כלל ישראל האב איך נישט געהאט קיינער וואס איז געווען אזוי חשוב בחכמה ובטהרה ביראת חטא ווי עקביא בן מהללאל, אלא את מי נידו, ער טענה'ט אז די מעשה איז געווען אנדערש, מ'האט את אלעזר בן חנוך, ס'איז געווען א מענטש געהייסן אלעזר בן חנוך, אים האט מען מנדה געווען שפקפק בנטילת ידיים, ער האט מזלזל געווען אין די מצוה פון נטילת ידיים וואס איז א מצוה מתקנות חכמים, וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן גדולה על ארונו, און מ'האט געלייגט איין שטיין ללמדך, שכל המתנדה ומת בנידויו בית דין סוקלין את ארונו. על כל פנים האמיר שוין די צוויי זאכן, ס'האמיר א מזלזל בכבוד הרב, דאס איז לויט די שיטה אז אז עקביא האט מזלזל געווען בכבוד שמעיה ואבטליון, און צוויי איז אלעזר בן חנוך וואס האט מזלזל געווען אין מצות נטילת ידיים. המגיס דעתו כלפי מעלה, ווי טרעפט מען א משנה מאי היא דתנן, ס'האמיר געלערנט אין מסכת תענית, שלח לו שמעון בן שטח לחוני המעגל, די גמרא פארציילט דארט אז ס'איז נישט געווען קיין רעגן, און חוני המעגל איז געגאנגען און ער האט געמאכט א רינג אויפן פלאר, ער האט אויסגעקריצט א גרויסן רינג, און ער האט געשוואוירן, ער האט זיך אריינגעשטעלט אינמיטן פון דעם רינג, און ער האט געשוואוירן אז איך גיי נישט ארויס פון דעם רינג ביז רעגן קומט, און דאס איז נאכנישט געווען אזא עבירה, נאר עס האט אנגעהויבן טראפן, און ער האט געזאגט, רש"י ברענגט די לשון, לא כך שאלתי, נישט דאס האב איך געמיינט, איך דארף רעגן אז עס זאל באכענען, האט זיך גענומען גיסן רעגן אז מען האט געמיינט עס קומט א מבול, האט ער נאכאמאל געזאגט, לא כך שאלתי, איך דארף נישט קיין רעגן, וואס די גאנצע וועלט זאל חרוב ווערן, איך דארף א רעגן וואס זאל זיין א פערפעקט רעגן, און האט זיך געטוישט נאכאמאל די גאנג פונעם רעגן און ס'אנגעקומען טאקע א רעגן, די חכמים זענען געווען זייער ברוגז, דו שווערסט, דו גייסט נישט ארויס פון דא, דו הייבסט אן איינטיילן דעם אייבערשטן לא כך שאלתי לא כך שאלתי, דאס איז געווען א דאס איז געווען א חטא, האט אים שמעון בן שטח געזאגט, צריך אתה להתנדות, בעצם האט מען דיך געדארפט מנדה זיין, ואלמלא. חוני אתה ווען נישט דו ביסט די צדיק חוני, גוזרני עליך נידוי, וואלט איך דיר אריין געלייגט אין נידוי, אבל מה אעשה וואס זאל איך טון שאתה מתחטא לפני המקום, דו זינדיגסט פארן אייבערשטן, ועושה לך רצונך, און ער טוט סיי ווי דיין רצון, פארוואס? כבן שמתחטא לפני אביו, ס'דא א קינד וואס ער איז שלעכט, און דער טאטע געבט אים סיי ווי נאך, ועושה לו רצונו, ועליך הכתוב אומר, אויף דיר זאגט דער פסוק ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך, אז דו האסט א רילעישאנשיפ מיטן אייבערשטן, אזוי ווי אזוי ווי דו האסט א רילעישאנשיפ מיטן אייבערשטן אזוי ווי א קינד מיט א טאטע, זעט מען די קאנסעפט אז א מענטש וואס איז א מגיס דעתו כלפי מעלה און רעדט צום אייבערשטן מיט צו א גרויסע ברייטקייט איז איז ער מחיוב בנידוי. על כל פנים האט מען געהאט די דריי, און די דריי געדארפט זיין א ענטפער אויף רבי יהושע בן לוי וואס ער זאגט אז אונז האמיר כ"ד. די גמרא איז נאך נישט פערטיג, זאגט די גמרא ותו ליכא, דער רבי אלעזר האט נישט געקענט טרעפן נאך, איך וועל דיר ווייזן נאך א מעשה, והא איכא, ס'דא נאך דתני רב יוסף, רב יוסף האט געלערנט א ברייתא, תודוס איש רומי, ס'איז געווען א מענטש, ער האט געהייסן תודוס איש רומי, געווען אן איש חשוב, ער פלעגט מפרנס זיין תלמידי חכמים, ער איז געווען אזוי ווי, איך ווייס נישט צו ער איז געווען ממש א תנא אדער אן אמורא, באט ער איז געווען אן איש חשוב בדורו, איז הנהיג את בני רוים, ער האט איינגעפירט די אידן וואס האבן געוואוינט אין רוים, להאכילן גדיים מקולסים, זיי האבן געגעסן מקולס איז א לשון פון אנגעוואפנט, וואס מיינט עס? ס'מיינט אז מ'האט גענומען א גדי און מ'האט עס אריינגעשטאכן א שפיד און מ'האט עס געלייגט בראטן אזוי ממש אזוי ווי די קרבן פסח, און דאס האט מען געטון אין רוים אלס א זכר אלס א רמז אז אידן זאלן האבן די זעלבע עקספיריענס אזוי ווי א קרבן פסח אז די מצוה זאל נישט פארגעסן ווערן, איז הנהיג את בני רוים להאכילן גדיים מקולסים בלילי פסח געבראטענע גדיים. און אויף די נאכט ווייס איך שלח ליה שמעון בן שטח איז רב פרידמאן זאגט אויפן טעיפ אז אז תודוס איש רומי איז געווען לאחר חורבן הבית פשט איז די פראבלעם איז געווען אז האסט נישט קיין בית המקדש און דו מאכסט א כמו קרבן פסח קען עס אויך זיין א פראבלעם ווייל ס'זעט אויס ווי שחיטת קדשים בחוץ שמעון בן שטח איז געווען אין צייטן פון הונדערט יאר פארן חורבן סאו לויט דעם קען זיין אז אידן האבן פשוט געוואוינט אין רוים, און דער וואס וואוינט דאך אין חוץ לארץ האט דאך נישט געהאט קיין, האט דאך נישט עולה רגל געווען האט דאך נישט געהאט קיין חיוב פון קרבן פסח, האבן זיי געוואלט מאכן א רוים, זאגט פורים ס'איז נישט קלאר ווען דער תודוס איש רומי האט האט האט האט פיגורירט. שלח ליה שמעון בן שטח אלמלא תודוס אתה ווען נישט דו ביסט דער חשוב'ער מענטש תודוס, גוזרני עליך נידוי וואלט איך דיך אריינגעלייגט און איך וואלט דיך מנדה געווען שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ. א מענטש וואס זעהט דאס ווייסט נישט צו דאס איז דאס האט מען מקדש געווען אלס אלס קדשים אלס נישט און ס'זעהט אויס ווי מ'עסט קדשים בחוץ. לכאורה האט מען נאך א פלאץ ווי מ'זעהט אז מ'האט געוואלט איינעם מנדה זיין. ענטפערט די גמרא במשנתנו. אה, איין מינוט, דא איז דא א וויכטיגע רשי. והיינו נמי כבוד הרב שאסרו חכמים הדבר לפי שקרוב להאכיל את ישראל קדשים בחוץ שהרואה סבור שהקדישו לשם פסח, וואס האט עס מיט אונזער שמועס אז אלס כבוד הרב איז מען מנדה, די תירוץ איז אז די גאנצע גזירה פון פון אז ס'זעהט אויס שחוטי פון שחוטי חוץ איז אסרו חכמים, דאס איז א חכמים'דיגע גזירה, ממילא זעהט מען ווייטער אז איינער איז עובר אויף דברי חכמים, ער איז מזלזל בכבוד הרב. קומט זיך אים א דין נידוי. ענטפערט די גמרא במשנתנו קאמרינן, אונז האבן גערעדט פון גיין זוכן מקורות אין די משנה, והא און די מעשה איז ברייתא, ס'איז א ברייתא. זאגט די גמרא ווייטער ובמתניתין ליכא, איז נישט דא נאך פעלער ווי מ'טרעפט א דין נידוי אויף א מזלזל בכבוד הרב, והא איכא הא דתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה, חתכו חוליות. סאו די הלכה איז אזוי, א מענטש האט א תנור של חרס, א תנור של חרס קען נישט ווערן ריין, די איינציגסטע עצה וויאזוי ס'ווערט ריין אז ס'ווערט אויס אויס כלי, איך צוברעך דעם תנור של חרס, א צובראכענע כלי איז א אויס כלי איז שוין נישט מקבל טומאה, וואס טוט זיך א מענטש איז געגאנגען ער האט געשניטן פון דעם ראד רעדלעך און גענומען דעם דעם תנור של חרס און געמאכט אזעלכע. פרישע רעדלעך דערפון, ונתן חול בין חוליא לחוליא, סאו ער האט טרענזישענד די כלי של חרס און ער געלייגט זאמד, די שאלה איז יעצט צו ס'הייסט א כלי אדמה אדער נישט, א כלי חרס איז מקבל טומאה, א כלי אדמה, כלי גללים, איז נישט מקבל טומאה, וויאזוי קוק איך אן די, וויאזוי קוק איך אן די כלי, די גאנצע וועג וויאזוי ס'האלט זיך איז מצד אדמה, מצד.

אלע טהרות וואס האבן צוגערירט אזא כלי אדער זענען אריין די אויר פון אזא כלי זאגט רשי ושרפום לפניו מ'האט עס פארברענט אין פראנט פון זיין נאז צו ווייזן אז די הלכה איז נישט כמותו אבער רבי אליעזר האט זיך ווייטער גע'עקשנ'ט און געהאלטן אז ס'איז יא טהור לבסוף ברכוהו צו סוף איז געווען די מעשה אז מ'האט אים אריינגעלייגט אין נידוי זעהט מען דאך נאך א פאל ווי א מענטש קריגט זיך על דברי חכמים למשל רבי אליעזר און מ'האט אים מנדה געווען זאגט די גמרא אפילו הכי נידוי במתניתין לא תנן, די מעשה הייבט זיך טאקע אן אין א משנה, דתנן חתכו חוליות, אבער דער המשך פון ותניא אותו היום, וואס דארט שטייט די מעשה אז מען האט עהם מנדה געווען, דאס איז שוין א ברייתא, און ווען רבי יהושע בן לוי זאגט דוק ותשכח פאר רב אלעזר רעדט ער פון גיין זוכן אין משנות, און דאס איז א ברייתא און נישט קיין משנה ממילא האט עס נישט מיט אונזער שמועס. פרעגט די גמרא אלא בכ"ד היכי משכחת לה. למעשה רבי יהושע בן לוי האט געזאגט אז אין פֿיר און צוואַנציק פלעצער העט מען עס טרעפן, אונזערע הענט זענען ליידיג, אונז טרעפט מען נישט נאך משנה'ס. ענטפערט די גמרא רבי יהושע בן לוי מדמה מילתא למילתא. זיין ווארט וואס ער האט געמיינט צו זאגן איז נישט אז דו גייסט טרעפן פֿיר און צוואַנציק פלעצער וואו ס'שטייט א הלכה פון נידוי, ער האט געמיינט צו זאגן איבעראל וואו דו גייסט זען די דיינאמיק ווי ס'איז דא א יחיד ווי ר' אליעזר וואס קריגט זיך זייער שארף קעגן די חכמים, אדער א מענטש וואס איז מגיס דעת און ער רעדט מיט א ברייטקייט קעגן די חכמים, אזוי רש"י זאגט או אחד מן החכמים שמדבר קשה כנגד גדול, זאלסטו וויסן אז ביי אזא פלאץ דארף מען אויך מנדה זיין. איז רבי יהושע בן לוי האט מדמה געווען מילתא למילתא און ער האט געטראפן נאך פֿיר און צוואַנציק פלעצער. פון תנאים וואס מען וואלט ווען זיי געדארפט מנדה זיין, וואס זיי האבן נישט געהאט קיין רעכט זיך צו קריגן קעגן א רבים, ורבי אלעזר לא מדמה מילתא למילתא, ער האט נישט ער האט נישט געוואוסט פון די דימוי מילתא למילתא, ער איז געגאנגען סתם זוכן פלעצער ווי ס'שטייט קלאר, און וועגן דעם האט ער נישט געטראפן, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.